ווי אר קאנטיניואינג וויט די פראדזשעקט לקוטי שיחות, לערנינג שיחה אויף פרשת וירא חלק כ', די פירסט שיחה אויף פרשת וירא, איטס א ווערי ספעשל געשמאקע שיחה, ווערי ספעשל שיחה, ווען די רבי טעקס א סטארי דעט העפענד וויט די רבי נשמתו עדן ווען הי וואס א טשיילד, און מעיקס פראם איט אלל מטעמים, פשוט געשמאק וואט די רבי מעיקס פראם איט, מאסט אימפארטענט, מאסט אימפארטענט, איז פאר די הואעווער איז ליסענינג טו איט, הואעווער איז היער, הואעווער איז גאנע ליסען טו איט, האו טו בי מחנך אווער קידס און דערס פשוט פראקטיש וועי האו טו רעיז קידס עז סופאוזד טו בי און דעי שוד גראו אפ טו בי עז ווי וואנט עז די רבי וואנט עז די אייבישטער וואנט אקעי אות א' מ'האט שוין גערעדט מ'האט שוין כמה פעמים דערציילט דעם סיפור פון רבי'ן די רבי ספאוק אבאוט איט א לאט אוו טיימס דיס איז וואן אוו די שיחות דערס אין לקוטי שיחות איטסעלף א פיו מוגה'דיגע שיחות אויף דיס סטארי מ'האט שוין כמה פעמים דערציילט דעם סיפור פון רבי'ן רש"ב נשמתו עדן וואס האט פאסירט ווען ער איז געווען א קינד פון פיר אדער פינף יאר די שבת פרשת וירא א סטארי דעט העפענד וויט די רבי רש"ב ווען הי וואס אידער פאר אר פייוו יערס אולד קענט בי מאר ביקאוס הי וואס בארן אין כ' חשוון שנת כתר"א, און תרכ"ו י"ג ניסן דער רבי צמח צדק פעסט אוועי, סאו הי וואס אידער פאר יערס אולד אר פייוו יערס אולד קודנט בי קענט בי עני מאר, סאו אבוויעסלי נאט טרי, הי וואס פאר אר פייוו. דער רבי נשמתו עדן איז אריין צו זיין זיידן כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק צו מקבל זיין די ברכה בשייכות צו זיין יום הולדת, איט וואס די סעים עז דיס יער שבת וואס שבת פרשת וירא וואס כ' חשוון סאו הי קעים אין טו די רבי רש"ב טו צמח צדק טו עסק הים א ברכה און האט זיך פאנאנדערגעוויינט און הי סטארטעד קריינג זאגענדיג וואט דיד הי סעי פארוואס האט זיך דער אויבערשטער באוויזן צו אברהם אבינו און צו אונז און צו אונז באווייזט ער זיך נישט. צו מיר. דעטס וואט היז קוועסטשאן וואס, דעטס וואט הי וואס קריינג. האט אים דער צמח צדק געענטפערט, צמח צדק ענסערד אים, אז א איד, דערס טו ווערזשענס אוו די סטארי, אידער דזשאסט א איד, אר א איד א צדיק, צו ניין און ניינציג יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזן. א דזשו דעט איז ניינטי ניין יערס אולד, און הי דיסיידס דעט הי העז טו מעיק א ברית, איז ווארטי דעט דער אויבערשטער שוד רעוויל הימסעלף טו אים. אות ב', נאו דער רבי איז גאנע גאו אין טו סעי, וואט איז איט, איטס א סטארי אוו א פאר יער אולד, וואט דו יו וואנט פרום איט, וואט איז גאנע טיטש אס, דער רבי זאגט ווערי געשמאק, סיפורי רבותינו נשיאינו בכלל ובפרט, די וועלכע זיי אליין האבן אונז מגלה געווען על מנת לפרסמם, זענען דאך זיכער מדויק בכל פרטיהם, עני סטארי דעט ווי נאו אבאוט די רביים, ענד עספעשעלי א סטארי דעט דעי געיוו אס אווער, די פריערדיגע רבי טאלד אס די סטארי טו בי אדווערטייזינג איט, טו טעל איט טו עוועריבאדי.

די גמרא אין ברכות טעלס אס א סטארי, און די גמרא סעז, בוצין, בוצין, מקטפיה ידיע, וואט דאז איט מין, דער איז, איי טינק אין אינגליש איטס קאלד, איטס קאלד פאמפקינס, אין לשון קודש איטס דלעת, ד' למד עין ת', איי טינק אין אידיש, איי דאנט נאו ווי רופט איר דאס אין אידיש? ביי אס אין ירושלים דעי יוסט טו קאל איט קאלעוואסע דעטס וואט די נעים אוו איט באט איטס אין ענגליש איז פאמפקינס אין לשון קודש איז דלעת סאו די גמרא סעז א סטארי אביי און רבא ווער טו ליטל טשילדרען פראבלי אין די סעים עידזש עז די רבי רשב און דעי ווער סיטינג אין פראנט אין פראנט אוו רבה סאו רבה עסקט דעם ווען יו בענטשינג הו יו בענטשינג טו סאו דעי סעד סאו דעי וואנטעד טו ענסער סאו רבא רעיזד היז הענד ען שאוד אן די סילינג איי מין די אייבישטער אביי טאלד אים קאם אוטסייד

פאמפין פאמפקין פאמפקינס עז סון עז דעי קאם אוט מקטפיה עז סון עז דעי קאם אוט פראם דעיר דעי סטארט גראוינג ידיע ווי נאו וואט דעי גאנע בי סעים טינג הי טאלד אביי טו אביי ור טו אביי ורבא סעים טינג דער רבי סעד וויט דער רבי רשב איווען ווען הי וואז א ליטל טשיילד ווי קוד האוו אלרעדי סין דעט היז גאנע גראו אפ טו בי דער רבי נשמתו עדן איז פארשטאנדיג אז זיי זיינען נישט נאר ענינים פון וועלכע מען קען ארויסנעמען א הוראה אין עבודת השם אזוי ווי מען דארף ארויסנעמען פון יעדער זאך וואס מען זעט אדער מען הערט אז ער ענטהאלט א תוכן מיוחד וועלכע מען דארף לערנען

איז אין דעם סיפור האמור נישט פארשטאנדיג דער רבי איז גאנע עסק א קוועשן אן די רבי נשמתו עדן דען דער רבי איז גאנע גיוו טרי יגדיל תורה ויאדיר דער רבי איז גאנע טריי טרי ענסערס היז גאנע סעי איי קענט יוז איט טרי געשמאקע ענסערס סעט ווי קענט ווי קענט יוז איט און דען דער רבי איז גאנע קאם טו היז חידוש וואט וואז היר די סטארי וואט דער רבי רשב עסקט און אין וואן אויף די תרוצים אין וואן אויף די טרי תרוצים דעט דער רבי איז טרייענג דער רבי איז גאנע העוו טו קוועשנס אן די צמח צדק אלסא. איז אין דעם סיפור האמור נישט פארשטאנדיג ווי העוו א קוועשן וירא השם אל אברהם שטייט שוין פריער און צוויי מאל אין פרשת לך לך ריבונו של עולם איט סעז טו טיימס אין פרשת לך לך וואן טיים די פירסט טיים איט סעז וירא אליו השם ויאמר לזה ויאמר וירא אליו וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת this is one and there's another one also פארוואס איז געווען די בכיה פון רבין נשמתו עדן אויף דעם וואס דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו און צו אונז אים באווייזט ער זיך נישט בקשר מיטן פסוק אין פרשת וירא און נישט פון פרשת לך לך? ביוטיפול קוועשן, איף יו העוו א קוועשן דער אויבערשטער איז רעווילינג הימסעלף טו אברהם און נאט טו יו, יו שוד האוו עסקד ביי די פירסט טיים אר ביי די סעקאנד טיים, וויי וועיט פאר די טערד טיים?

אקעי, סאו דער רבי איז טרייענג טו גיוו די פירסט ענסער, וועגן דעם צווייטן מאל וירא ה' אל אברם פון פרשת לך לך, קען מען זאגן אז דער רבי נשמתו עדן האט נאך אפשר דעמאלט נישט געלערנט דעם פסוק, היות ווי דער פסוק איז כמעט אין סיום הסדרה, ווי עס פירט זיך בכמה מקומות דער סדר הלימוד מיט קינדער אז מען לערנט מיט זיי יעדע וואך נישט נאר א טייל, אבער די סעקאנד טיים אויף וירא הי מעיבי דידנט לערן איט יעט, ביקאוז יו טעיק א פייוו יער אולד אר א פאר יער אולד, יו קענט לערן די האול פרשה, באט יו וואנט טו גיוו הים א טעיסט אוו די פרשה, סאו יו לערן די ביגינינג,

אה? לך לך יא. האט דאך יעמאלט, האט דאך האט דאך יא דעמאלט געלערנט. הי לערנט איט אלרעדי איטס אונלי סעווען פסוקים. הי לערנט איט. איז פארוואס איז זיין פאנאנדערוויינען איז נישט געווען זיך נישט געקומען בקשר מיט דעם פסוק ווערי געשמאק סאו ממילא די קוועשן שטייט אות גימל. בפשטות יש לומר דעם טעם. ווען ער איז אריין צום צמח צדק צו מקבל זיין די ברכה בשייכות מיטן יום הולדת איז עס געווען בשבת פרשת וירא האט ער דעריבער געפרעגט אויף דעם ענין וואס ער האט געלערנט דעמאלט. איט וואס שבת פרשת וירא וואט דיד הי לערן אין סקול אין די פירסט פיו דעיס בעפאר פרשת וירא הי לערנט וירא השם אל אברהם סאו הי עסקט אן דיס פרשה אויף דעם ענין וואס ער האט דעמאלט געלערנט דעמאלט אויף וירא אליו השם וואס שטייט אין פרשת וירא מה שאין כן אין דער וואך וואס אין פרשת לך לך איז נישט געווען א סיבה אויף אריינצוגיין צום צמח צדק דער וואס נאו ריזן שבת פרשת וירא הי ווענט אין פאר היז יום הולדת אדער דעיס הי דידנט גאו, דזשאסט אינטרעסינג טו לערן פוטנאוט נומבער עיט, ווערי געשמאק, אבל ראה ספר השיחות קיין א ת"ש, קיץ ת"ש, אז איך בין אלט געווען פיר יאר, דער רבי רשב סעז, ווען איי וואס, ווען איי וואס פאר יערס אולד, בין, פלעג איך אלע טאג אריינגיין צו דעם זיידן, הי יוזט טו גאו אין עווערי דעי טו די צמח צדק, וואט איי, וואט איי וואלד סעי וואט קאוד, וואט וויא קאוד ענסער מעיבי, ענד דער רבי סעז יגדיל תורה ויאדיר, הערות התמימים אין דיס, איי טינק וויא קאוד ענסער. הי ווענט אין עוורי דעי, באט איט וואס נאט היז יום הולדת, הי דידנט קאם פאר א ברכה, ענד הי דידנט קאם ספעשל פאר היז יום הולדת, סאו הי דידנט עסק, קעים שבת, איט באדערט הים ביי היז יום הולדת, האו קאם דער אייבישטער איז נאט ריווילינג טו אים? אקעי, באט עניוועי, אין די שיחה ווי העוו דעט איט וואס שבת, וואט שבת וואס איט שבת פרשת וירא, סאו הי איז עסקינג אויף וירא. סאו די רבי סעיז עקארדינג טו דיס איט וואלד בי א גוד ענסער באט איי האוו טו קוועשאנס אויף צמח צדק, בלייבט אבער די שאלה פארוואס האט דער צמח צדק אים געענטפערט נאר וועגן וירא אליו השם אין פרשת וירא, און האט נישט מעורר געווען אז וירא השם אל אברהם איז שוין געווען פריער אין פרשת לך לך און צוויי מאל. ווען הי עסקט די קוועשאן זיידי וויי איז דער אייבישטער רעווילינג הימסעלף טו טו אברהם ענד נאט טו מי צמח צדק שוד העוו טאלד הים. ווי לערנט איט אלרעדי טו טיימס איטס נאט די פירסט טיים ענד הי דאזענט מענשען איט. די שאלה איז נאך גרעסער, דער ענטפער פון צמח צדק אז דער אויבישטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו ווייל ער האט מחליט געווען אז ער דארף זיך מל זיין, פארענטפערט נאר דעם פסוק וירא אליו השם פון אונזער סדרה וואס איז געקומען נאך די החלטה זיך צו מל זיין. עס בלייבט אבער די שאלה און געוויין בנוגע וירא השם אל אברהם פרשת לך לך זענען געווען איידער ער האט זיך מל געווען. ווערי געשמאק, אנבעליוועבל דער רבי סעז. דער צמח צדק איז ענסערינג אים דעט א איד דעט ביקאמס ניינטי ניין יערס ענד איז דיסיידינג טו דו א ברית, סאו דער רבי רשב העז די סעים קוועשן די סעים קוועשן סטעיאינג וויי דיד הי ריוויל הימסעלף ביי די אדער וואנס ענד הי דידנט מענשן איט הי דזשאסט ענסערד אן דיס וירא דיס איז וואן ענסער נאו דער קאמס די סעקענד אות דלת לכאורה קען מען זאגן דעם ביור בזה די צוויי מאל וירא אין פרשת לך לך זענען געווען א הקדמה והכנה צו אן אמירה עס ווי מענטשן בעפאר ויאמר השם ויאמר השם אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, דעט מיענס הי קעים טו אברהם ענד הי איט וואס א פריפעס טו גאוינג טו סעי סאמטינג טו הים, וירא השם ויאמר, איט סעיס אין די פרענטעסעס וירא השם ויאמר, במילא האט נישט קיין ארט דער וירא צו איינעם צו וועלעכן ס'איז נישטא די אמירה, ווערי געשמאק. דעטס מאכט דער רבי נשמתו עדן קאמס אין איז ווייז עסקינג אן דיס קאז די פריוויעס טו וירא'ס דער אייבישטער קעים טו טעל אים סאמטינג היער הי דידנט סעי נאטינג הי דידנט סעי נאטינג סאו דעטס וויי איז עסקינג היער איף דער אייבישטער דידנט סעי נאטינג וויי איזנט הי ריווילינג טו מי אין די קוועשן אין לך לך הי קוד נאט עסק די קוועשן קאז דער אייבישטער קעים טו אברהם טו טעל אים סאמטינג קעים טו טעל אים איים גאנע גיוו ארץ ישראל טו יור קידס דער רבי רשב איז נאט גאנע טעל דער אייבישטער איז נאט גאנע ריוויל טו אים הי העז נאטינג וואט טו טעל אים ס'איז פארשטאנדיג. משאכ אין אונזער סדרה, נאו דער רבי'ס קאנטיניואינג איז נאט פינישט, משאכ אין אונזער סדרה איז נישט געווען קיין אמירה, אדער כיוצא בזה, בהמשך צו וירא, איטס דזשאסט דער אייבישטער ריווילד טו אברהם, לעט הים ריוויל טו מי אלסא. דער וירא איז געווען אן ענין פאר זיך, דזשאסט ריוויל טו אים. און דערפאר האט זיך דער רבי נשמתו עדן פאנאנדערגעוויינט דווקא בקשר צו דעם וירא. וואט א ביוטיפול געשמאקע ענסער.

דער דזשאסט טו טינגס נאמבער וואן אפילו אויב דער וירא איז געווען צוליב אן אמירה געפינט מען דאך בכמה מקומות וואו עס שטייט ויאמר השם אל וגומר אן דער הקדמת וירא השם איז דערפון משמע אז אויך דא איז דער וירא אן ענין לעצמו נישט נאר צוליב דער אמירה והדרא קושיא לדוכתא איז נוסף לזה דער ענסער איז א ווערי געשמאקע טינג וואט דער רבי סעד ווי קענט יוז איט ווי סי אין אדער פלעיסעס ווען דער אייבישטער סעז סאמטינג צו אברהם און צו אדער ויאמר השם וויטאוט וירא

און ביי דעם רבי'ן נשמתו עדן איז דאך נישט געווען די סיבה הי וואזנט א חולה סאו וויי יו קריינג וויי די אייבישטער איז נאט ריווילינג טו יו במילא סאו איי קענט יוז איט די ענסער דעט ביקאוז אוו די פירסט טו טינגס וואס וויט א וויט א אמירה און היער וואס וויטאוט אמירה דער וואס אלסו סאמטינג וואט וואס איט לבקר את החולה יו נאט א חולה וויי שוד די אייבישטער קאם טו יו סאו איי סטיל ווי דאנט אנדערסטענד וויי די רעב רשב וואס קריינג

דיס נעקסט טינג דער רבי איז ברינגינג פון בעל הטורים לכאורה ווי העוו א ביוטיפול ענסער וואס גאנא טעיק איט אפ ביקאוז הי וואס א בן חמש למקרא ענד הי נאוס אנלי רשי דאזענט נאו די בעל הטורים קאמינג אפ נאו אות ה אין בעל הטורים שטייט בעל הטורים גיבס א ניו ריזען וירא אליו השם בפרשתנו איז געווען בשביל המילה אדער איז געווען בשביל מילה מילה איז אין זכות וואס אברהם אבינו האט מקיים געווען מצוות מילה. על פי זה וואלט מען געקענט לכאורה ענטפערן אקארדינג טו די טו די בעל הטורים האב א ביוטיפול ענסער אז אין דעם איז באשטאנען די טענה און געוויין פון רבי'ן נשמתו עדן דיס איז וויי די רבי נשמתו עדן קרייד הי אלסא האד א בריס איף דער אייבישטער ריווילד הימסעלף צו אברהם אבינו ביקאוז ער האט א בריס איי אלסא האט א בריס וויי דאזענט הי קאם טו מי און וויבאלד אז אויך ביי אים איז דא דער זכות, פון מילה, הי אלסא העד א ברית, דעריבער קומט אויך אים דער שכר פון וירא אליו השם. ביוטיפול. און דער רבי איז גאנע סעי די די ענסער אויף די צמח צדק וואלט פיט ביוטיפול אקארדינג צו די בעל הטורים, אבער דער רבי איז גאנע סעי ווי קענט יוז איט. לעטס לערנען פוטנאוט נאמבער פֿאָרטין, א ווערי געשמאקע חקירה ביי די רבי זעלינג. ואף שמילתו הייתה זמן רב לפני זה. ווען די ווען די אייבערשטער קאם טא אברהם שלישי למילה יו אלרעדי פאר פייוו יערס אלד באט יו וואנט די אייבערשטער טא קאם טא יו נאו אנד אז נאט טא פארגעט דער וואס ווערי אינטרעסטינג פוינט טא מעיק דעט איי רעמעמבער די פארברענגען קעם אוט א קביעות לייק דיס יער וואס שבת כ' חשוון נעקסט שבת איז גאנע בי שבת מברכים סאו די רעבע פארברענגט די רעבע העד א חקירה

די אייבערשטער קוד נאט ריוויל הימסעלף טו יו ווען יו אר וואן יער אולד אר טו יערס אולד, יו העוו טו בי אין א עידזש דעט יו גאנע אנדערסטענד דעט די אייבערשטער איז קאמינג טו יו, דעטס וויי ביי פאר יערס אולד יו העוו די סעים ריזען עז ביי אברהם אבינו, און די רבי איז פינישינג אפ ויומתק איז גאנע בי ווערי ווערי סוויט און ווערי געשמאק, בפרט על פי הידוע שמילה פעולה נמשכת. סאו איווען הי'ז פאר יערס אולד פייוו יערס אולד דאזענט מעטער איטס א פעולה נמשכת אן אלל לייף די רבי ברינגס אין די ראגאטשאווער הי לאווד איט מפענח צפונות וואט קידושין אלסא יא יא יא קידושין אלסא מיינסט מיט מזל טוב טעל הים קידושין איז א פעולה נמשכת טעל יו מזל טוב דזשאסט גאט מעריד סאו דער רבי זעז אין לקוטי שיחות חלק גימל דער רבי ברינגס טו טינגס אין מילה נאמבער וואן איז

אקארדינג טו די בעל הטורים וויי דיד יו קאם טו אברהם ביקאוז יו העד א ברית איי אלסא העד א ברית נאו וויל אנדערסטענד ביוטיפול אלסא די ענסער גארדזשעס ביוטיפול ענסער די רבי איז גאנא מעיק איט טו נאטינג ווי קענט יוז איט אקעי און אויך אויף דעם האט אים דער צמח צדק געענטפערט נאו איטס גאנא פיט די ענסער אויף די צמח צדק אלסא אז מען קען זיך נישט פארגלייכן צו אברהמ'ן

לכאורה איז עס ממש א ביוטיפול ענסער, עקארדינג טו בעל הטורים. די רבי איז גאנע סעי אבער דאס איז, ליסן טו דיס, סאו געשמאק, און די אדער סייד ס'א דוחק גדול, יו קענט יוז איט, וויי? די רבי איז גאנע גיוו טו ריזענס. ריזען נאמבער וואן, א', רשי איז מפרש כנזכר לעיל, רשי דאזענט לערנען עז די בעל הטורים, וואט דאס רשי סעי? אז די וירא אליו השם איז געווען נישט סתם בשביל המילה, עז די בעל הטורים סעז, נאר לבקר את החולה, הי קעים טו וויזיט ביקאוז הי וואס סיק, שלישי למילה, און פירוש רשי על התורה איז דאך אויך פאר א בן חמש למקרא, יו סי? איז מסתבר אז די שאלה פון רבי'ן נשמתו עדן, זייענדיג א קינד, די רבי סעז פיר אדער פינף יאר אלט, איז אויסגעהאלטן לויט פירוש רשי אויפן פסוק, און אקארדינג טו פירוש רשי, he didn't come, he didn't come לבקר את החולה, you're not, he came לבקר את החולה, not because of the מילה, you're not a חולה, what do you want? וויי שוד דער אייבערשטער זיך רעוויל הימסעלף טו יו סא די קוועסטשען וויי די צמח צדק דער רבי רשב קרייאינג סא ווי קענט יוז די געשמאקע ענסער דער איז א סעקאנד ריזען וויי ווי קענט יוז איט אפילו לויטן פירוש פון בעל הטורים איווען עקארדינג טו די בעל הטורים וויבאלד עס רעדט זיך וועגן דעם רבין נשמתו עדן ווי טאקינג אבאוט דער רבי נשמתו עדן עס סעט בעפאר און דער רבי איז גאנע יוז איט אגען בוצין בוצין מקטפיה ידיע וואס זייענדיג א קינד איז אין אים געווען ניכר די רבי זעט רבי עקזעקטלי וואס די גמרא זעט יו סא רעדי א מעין פון זיינע שפעטערדיקע מעלות עס אין א פאמפקין יו סי ווען איט סטארטס קאמינג אוט א מומחה וועט דעט איז היז פילד און איז גרוינג פאמפקינס קען טעל יו דיס איז גאנע בי א גוד וואן דיס גאנע בי נאט א גוד וואן סא די רבי זעט זיי האט אל די מעלות דעט ווי סא רעדי הו הי'ז גאנע בי כנזכר לעיל בוצין בוצין מקטפיה ידיע האט ער דאך זיכער געוואוסט וועגן דעם גודל המעלה פון עבודת אברהם אבינו בכלל איף הי וואס סאטש א סמארט בוי ענד ווי נאו ארעדי וואט היז גאנע גראו אפ, הי נו וואט אברהם אבינו איז, סאו וואט אר יו קאמינג טו די צמח צדק טו קריי, דער אייבישטער רעווילד הים טו אברהם איי וואנט אלסא, יו נאו די מעלות אויף אברהם, יו נאט אברהם, וויי יו עסקינג דעט, סאו ממילא ווי קענט יוז דיס ענסער, ביקאוס איי אלסא העד א ברית איי וואנט דער אייבישטער טו רעוויל טו מי, ער האט פארשטאנען די מעלה הכי פשוטה וגלויה אין מילת אברהם אבינו לגבי מצוות מילה בכלל, וויי, דעטס וואט די צמח צדק ענסערט אים וואס איז געווען. אין עלטער פון נײַן און נײַנציק יאר האט במילא נישט קיין ארט עקארדינג טו דיס, דער איז נאו רום איווען עקארדינג טו די בעל הטורים, ביקאוז די רבי רשב וואס סמארט ענד הי נאוס ענד ווי סי וואט היז גאנע גראו אפ, ממילא האט נישט קיין ארט אז דער רבי נשמתו עדן אפילו אלס א קינד זאל זיך פארגלייכן צו אברהם אבינו, נא, איט דאזענט מעיק עני סענס, הי שוד קאמפער הימסעלף טו אברהם אבינו, ביז צו האבן א טענה היז קאמינג מיט א קאמפלעינט טו דע דע, פארוואס דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו בזכות המילה, און צו אים באווייזט ער זיך נישט, איט דאזענט מעיק עני סענס, דיס וואס נאט די קוועשן אויף די רבי נשמתו עדן, סאו ווי האו טו אנדערסטענד, נאמבער וואן ווי האו טו אנדערסטענד, אין זשענערעל וויי איז הי עסקינג די קוועשן? וויי הי עסקינג די קוועשן? וויי דו יו וואנט די אייבערשטער רעוויל טו יור סעלף די סעים עס טו אברהם אבינו? סאו ווי האו די קוועשן וויי הי דיד נאט עסק אבאוט די פריוויעס טו ויראס?

די טיינע הנל פון רעבן איז געקומען ווי לערנט דעט עקארדינג טו רשי ווי קענט סעי דעט די רעבע רשב וואלט קריי ענד סעי ביקאוס איט סעז הי קעים לבקר את החולה יו נאט א חולה ביקאוס נאו די אפעסיט אדרבה פראם רשי די רעבע רשב העס די רייט טו קריי איף נאט אויף רשי איף רשי וואלט נאט סעי נאטינג הי וואלט נ'העוו עני קוועשענס וויש לומר בזה אז אדרבה די טיינע הנל פון רבין נשמתו עדן איז געקומען טאקע מצד דעם וואס ער האט געוואוסט וואס רשי זאגט אז וירא אליו השם איז געווען לבקר את החולה לולא פירוש רשי איף רשי וואלט נאט סעי נאטינג וואלט ער נישט געהאט קיין טיינע פארוואס דער אויבערשטער באווייזט זיך נישט צו אים ווי צו אברהם אבינו ווייל ווי איז דען שייך אז ער זאל זיך פארגלייכן צו אברהם אבינו איף רשי זעז נאטינג הי וואלט נאט העוו די קוועשן דער אויבערשטער רעווילד הימסעלף טו אברהם קוז אברהם איז ווען רשי זעז לבקר את החולה I'm crying. Why am I crying?

ברמב"ם, לבקר חולים ואלו הן גמילות חסדים. דאס הייסט אז דער וירא איז געווען נישט אזוי מצד מעלות מדרגת אברהם אבינו, ווערי געשמאק אין די פארענטעסיס, ער דידנט קאם ביקאוס אוו אברהם אבינו, נאר מצד מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא, דער אייבשטער איז חסד, דער אייבשטער איז דואינג חסד, און ווי לערנט, מהו גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים אין עווריטינג, וואס ער האט דעריבער געטענה'ט, דעטס וויי הי וואס אין קאמפלעין, וויבאלד אז אים ארט וואס דער אייבשטער באווייזט זיך נישט צו אים, ווי מ'האט דערנאך געזען אז דאס האט אים געבראכט צו בכי', ער וואס סא בעדלי הערט דעט דער אייבשטער דאזענט רעוויל הימסעלף דעט היז קרייענג, דארף דעריבער דער אויבערשטער גומל חסד זיין אויך מיט אים און באווייזן זיך אויך צו אים, ביוטיפול, דיס איז די פראבלעם אוו די רבי נשמתו עדן, דיס איז היז קאמפלעין. וואט?

יא יא און צו אים באווייזט ער זיך נישט יעצט און צו אונז וואט דאס מין אונז מינס יו דער עיקר הי'ס קרייענג איז אבאוט הימסעלף נאט אבאוט די צמח צדק אקעי לפי זה נעקסט פעידזש לפי זה איז פארענטפערט בפשטות נאו ווי גאנא העוו ביוטיפול וואן אוו די קוועסטשנס וויי דידנט הי עסק אבאוט די פירסט טו וירא'ס ער גאוס דאן די קוועשן לפי זה איז פארענטפערט בפשטות וואס ער האט נישט געפרעגט אויף די צוויי מאל וירא השם אל אברהם אין פרשת לך לך ווייל דארטן איז דער וירא געווען פארבונדן מיט מעלותו של אברהם אבינו היר איז נאט די מעלה אוו אברהם היר איז פשוט גומל חסדים גומל חסדים קאם טו מי אלסא און מען קען זיך נישט פארגלייכן צו אברהם אבינו סא דעטס וויי ביי די אדער טו לוק א געשמאק וואט די רעבע לוקס אינטו די רעבע רש"ב פאר יער אולד וואט הי מענט

דע מוז זיין א כלי צו דעם גילוי. איטס נאט ביקאוס אוו אברהם אבינו, איטס ביקאוס גמילות חסדים, באט וויט די גמילות חסדים קאמס אלסא אנאדער טינג, יו העוו טו בי א כלי, וואטס די כלי? דעט יו דיד איט ביי ניינטי ניין יערס אולד ענד יו דידנט יו דידנט, דעטס וויי איט דאזענט קאם טו יו. נאו וואט איז די כלי? די כלי צו דעם איז די החלטה אז אין וועלעכן מצב ער זאל נאר זיין, נאט אנלי ביי אברהם העפענד דאס, איט דידנט העפען ביי די רבי רש"ב, אפילו ווען ער איז אין א דרגה פון א צדיק צו ניין און ניינציג יאר, דארף ער זיך מל' זיין, הי'ס אלרעדי א צדיק סא מעני יערס, עס ווי לערנט ווי לערנט לעסט וויק אין די שיחה ק"ע, ע הי וואס ביי ער וואס הי וואס ניינטי ניין, ענד לעטס סעי הי סטארטעד ביי טרי, סא הי וואס ניינטי סעווען יערס אלד הי וואס אלרעדי ניינטי ניינטי סיקס יערס אלד הי וואס אלרעדי א צדיק.

סא לכאורה אלל קוועשענס ווענט אף ביוטיפול רייט לעטס סי נאו אות ז' וואט די רבי איז גאנא סעי אויף דעם ביאור הנל קען מען לכאורה פרעגן ווי העוו א קוועשען סוף סוף איז דער ענין פון ביקור חולים נישט סתם א ענין פון גמילות חסדים יו וואנט קאמפעיר די רבי רש"ב וואנטס טו קאמפעיר הימסעלף ביקאוז הי איז קרייענג ביקאוז הי פילס בעד סא יו העוו טו דא גמילות חסד קאם טו מי רייט דער רבי סעיס נא ביקור חולים און גמילות חסדים איז לכאורה נאר עס האט א תוכן מיוחד עס איז פארבונדן מיט א חולה דווקא וויי דיד דער אייבערשטער קאם טו אים טו דו גמילות חסדים ביקאז הי וואס א חולה יו רעבע רשב יו נאט א חולה דורך דעם ביקור פארגרינגערט מען די יסורים פון דעם חולה דער איז א ספעשל טינג דער איז א ספעשל גמילות חסדים ביקאז יו מעקינג אים איזיער איזיער אויף וויט די סיקנעס און דאס גופא העלפט צו זיין רפואה ער ברינגס דאון אין פוטנאט טווענטי וואן דער מבקר איז מעקינג אים איזיער איז היז סיקנעס בפרט ווי עס שטייט אין גמרא אז עס נעמט צו אחד משישים פון דעם חולה טעיקס אוועי וואן אוו סיקסטי איף יו קאם טו וויזיט אים, וואס דאס איז אפילו ביי א ביקור פון א בן אדם, איווען סאמבאדי א פערסאן א איד, גאוס טו וויזיט סאמבאדי עלס איט טעיקס אוועי א סיקסטי, ועל אחת כמה וכמה אז דעם אויבערשטנ'ס ביקור חולים פועל'ט זיכער ברפואת החולה, איז דאך זיכער אז עס פועל'ט ברפואת החולה, נאו די רבי איז גאנע סעי עקארדינג טו דיס, אגעין ווי דאנט אנדערסטענד וויי דיד רבי רשב קריי, שטעלט זיך במילא די שאלה ווי אזוי האט דער רבי נשמתו עדן. אפגעלערנט פון וירא אליו השם לבקר את החולה, אז דער אויבערשטער באווייזט זיך אויך צוליב אן אנדערן ענין פון גמילות חסדים. דער אייבערשטער איז דואינג גמילות חסדים ווען איטס א תועלת אין איט, ווען סאמבאדי איז סיק, באט יו אר נאט. און עז ווי סעד ביפאר, דעט אין וירא, וירא דעט ווי סטארטינג אווער פרשה, דערס טו ריזענס וויי דער אייבערשטער קעים, הי קעים ביקאוז הי וואס סיק, און וויי איז הי קעים ביקאוז הי וואס סיק, ביקאוז אוו גמילות חסדים, און יו אר נאט סיק, רייט? יו דאנט האוו דיס. ענין אוו רפואה, יו דאנט האוו די ענין אוו סיקנעס דעט יו ניד רפואה, אז דער אויבערשטער באווייזט זיך אויך צוליב אן אנדערן ענין פון גמילות חסדים, אבער דער רבי רשב נאר ווען דער אייבישטער איז דואינג גמילות חסדים איז דא סאמבאדי דעט איז הי דאזענט ניד דיס טעיקינג אוועי היז סיקנעס פון אים, וואס איז נישט פארבונדן מיט א חולה וואס דארף האבן א רפואה עז דער רבי רשב, און דער מבקר איז נוטל מחליו, היר הי דאזענט האוו נאטינג וואט טו טעיק אוועי פראם יו. סאו א ביוטיפול קוועסטשען דער רבי איז עסקינג סטיל, וויי דיד דער רבי רשב קריי? וועט מען דאס פארשטיין בהקדם וואס די גמרא לערנט אפ פון וירא אליו השם. די גמרא לערנט פון וירא אליו השם אז פונקט ווי הקדוש ברוך הוא ביקר חולים אף אתה בקר חולים וואס אויך אין דעם איז נישט פארשטאנדיג על דרך קושיא הנל דער רבי איז גאנא סעי די גמרא איז נאט אנדערסטוד איף ווי גאנא עקספלעין די גמרא ווי גאנא אנדערסטענד דיס אלסא די גמרא זאגט אז דווקא ביי בן גילו פון דעם חולה ווערט דורך זיין ביקור חולים אויפגעטון אז נויטל מחליו ווען איז די ווען איף א יונג בוי קאמס טו וויזיט א אולד מען פראבעלי איט דאזענט טעיק אוועי נאטינג איף א אולד מען קאמס טו א יונג בוי איט דאזענט טעיק אוועי נאטינג די גמרא סעז העס טו בי בן גילו איי לוקט אפ אין די מפרשים דעי סעי דעט איט דאזענט מין דווקא עידזש דיפרענט איט מינס בארן אין די סעים מזל לעטס סעי וואס בארן חודש אב חודש אלול חודש חשוון דעי העוו טו בי בארן אין די סעים דעי העוו די סעים מזל ווען הי קאמס טו וויזיט אים איט טעיקס אוועי פראם היז סיקנעס אז נויטל מחליו.

רשי איז מרמז דעם ביאור על זה בפירושו דא על התורה. יו גאנא סי א ווערי אינטרעסטינג טינג א פוינט דעט רשי איז סעינג סאמטינג ענד איטס אנבעליוועבל וואט דיד רשי וואנט? איט לוקס לייק איטס רעפעטישן נאט אימפארטענט די רבי איז גאנא ביוטיפולי עקספלעין וואט רשי מענט. ויש לומר אז רשי איז מרמז דעם ביאור על זה בפירושו דא על התורה דערמיט וואס ער זאגט לבקר את החולה אינאף דער אייבערשטער קעים וירא אליו השם לבקר את החולה אמר רב חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו

האו מעני טיימס דיד ווי לערן דעט די רבי די רבי ברינגס דעט רשי ברינגס א נעים אוו סאמבאדי און איטס רעליווענט און איטס טיטשינג אס סאמטינג אמר אמר אמר רב חמא בר חנינא נאו דערמיט רשי קאמס טו טיטש אס סאמטינג אבער דערמיט באווארנט רשי דאס וואס דער אייבערשטער איז געקומען צו אברהם לבקר את החולה איז עס נישט געווען כדי אראפצונעמען פון זיין חולי נאר בלויז לשאול בשלומו כדלקמן דער פוציע די סי יו נאו וואס דער אייבערשטער קעים צו אברהם רשי סעז לבקר את החולה

וויבאלד אז סיי ווי אויך אן וירא אליו השם וויטאוט וירא אליו השם איז אברהם אויסגעהיילט געווארן אינגאנצן דורך מלאך רפאל, היז קיור היז רפואה קעים פון מלאך מיכאל, און גלייך ווי ער איז געקומען, ווער דו ווי סי? אברהם איז סיטינג ביי די דאר לייק א יו נאו שלישי למילה, ניינטי ניין יער אולד, הי קענט מוף, און אלל אוו א סאדען רפאל קאמס, וירוץ, וואס איז די לשון? אה? ואל הבקר רץ אברהם איז ראנינג אלל אוו א סאדען ווען דער אייבערשטער איז דער הי דידנט ווען רפאל קעים רייט אוועי הי גאט בעדער האט דאך נישט קיין ארט איט דאזנט מעק עני סענס טו סיי אז מיט א וויילע פריער ממש וואן אפטער די אדער וואן אפטער די אדער דער אייבערשטער איז סיטינג וויט אים ענד היז גאוינג טו גריט די טרי מלאכים אז מיט א ווייל מיט א וויילע פריער א סעקענד בעפאר זאל דער אייבערשטער קומען בכדי צו אראפנעמען פון אים בלויז אחד משישים מחליו וואט איז הי געינינג ביי דעט סאו איי מאסט סעי דעט דער אייבערשטער קעים אנלי לשאול בשלומו אקעי נאו לעטס לערן טערי וואן איטס גאנע ענסער די קוועשען וואט איי סעד בעפאר וויי איז הי ברינגינג די נעים אוו די תנא

דעריבער איז רשי מדייק, נאו וויל אנדערסטענד וויי רשי איז סעינג איט, רשי איז נאט סעטיספייד וויט לבקר את החולה, איטס א ביקור חולים, באט נאט טו קיור אים, נאט טו טעיק אוועי א סיקסטיעט, ביקור חולים לשאול בשלומו, ביוטיפול, אז די מטרה פון די ביקור חולים של הקדוש ברוך הוא איז געווען נישט לרפאות, על כל פנים אחד משישים איט דידנט קאם טו נאט קיור אים ענד נאט טו טעיק אף וואן סיקסטיעט נאר בלויז א ענין פון גמילות חסדים און דערפאר לערנט מען דערפון דעם חיוב נאו ווי קוד אנדערסטענד די גמרא נאו איי קוד לערן פון דער רמא בר חמא קוד לערן דיס גמרא דעם חיוב פון ביקור חולים יור נאט קאמינג טו טעיק אף ביקאז די רבי סעד ביפאר אין די שיחה מאסט אוו דעם טו גאו וויזיט סאמבאדי עלס איז נאט בן גילו מאסט אוו דעם איז נאט אין גילוי און ווען סטיל ווי העוו די מצוה טו דו איט האו קוד איט בי ביקאוז איטס ספעשעל ווי שלמה נאט נאט טו קיורן וויבאלד אז דער אויבערשטער איז געקומען לבקר את החולה אלס גמילת חסדים און נישט אויף אראפנעמען מחליו נאו איז אנדערסטוד בויט טינגס די גמרא איז אנדערסטוד און וויי דער רבי רשב דיד קריי דעריבער האט דער רבי נשמתו עדן געהאט די טענה אז אלס גמילת חסדים דארף דער אויבערשטער באווייזן זיך אויך צו אים כנזכר לעיל

פראזשעקט גוטע שיחות הועווער איז ליסטינג היער יו העוו פעמילי סמאל קידס ליסטען טו איט איטס ווערי ווערי ווערי אימפארטענט איי קענט טעל יו האו מעני טיימס ווערי איטס אימפארטענט טו ליסטען טו איט ענד בעזרת השם איף יו דואינג דיס וואט די רבי וואנטס יו גאנע העוו רעיזד א פעמילי עז איטס סופאוזד טו בי ענד יו גאנע העוו נחת ענד די רבי איז גאנע בי צופרידען ענד אם ירצה השם די רבי איז גאנע בי רעווילד ווערי סון עז משיח יו גאנע בי עיבל טו סעי ראה גידולים שגידלנו אין סאטש א גלות אין סאטש א טערעבל גלות ווי אלרעדי תשפ ד איז טערטי יירס פון ג' תמוז, נאט פרום כ' ז' אדר. איי מין חס ושלום איטס נאט, האפפולי איז נאט גאנע בי ג' תמוז אגעין וויט עז לאסט יער, איטס גאנע בי ארעדי עפטער די גאולה. ווי גערעדט אמאל בארוכה, איז איינע פון די הוראות, לכאורה איט דאזענט בילאנג אין די רעקארדינג באט איי קענט האלד מיינזעלף בעק, איי מין איי סי וואט די רבי וואנטס פרום אס און איט איז זשאסט אמעיזינג, אמעיזינג. ביי די ענד איי'ם גאנע גיוו יו סאם וויטאוט די, סאם עצות. גערעדט אמאל בארוכה איז איינע פון די הוראות וואס מען דארף ארויסנעמען פונעם סיפור, וואטס וואן אוו די הוראות דעט ווי העוו טו טעיק אוט, ווייל דער מאורע הנ"ל מיטן רבין נשמתו עדן פאסירט ווען ער איז געווען א קינד פון פיר אדער פינף יאר, דער'ס א גמרא סעד, די גמרא סעד, די גמרא איז א האול דעבעיטינג כתובות איף הו שוד יו טעיק עס תלמידים, סאו וואן די אמורא וואן תנא די ווער דעבעיטינג מיט וויט דעם, איי וואנט טעיק תלמידים, איי וואנט בי א טיטשער, הי טאלד אים, בציר מבר שית טעיק נישט, דאנט טעיק לעס דען סיקס יארס, הי וואס לעס דען סיקס, הי וואס פאר אר פייוו. איז דערפון א הוראה אז אפילו א קינד וואס איז אלט פֿיר אדער פֿינף יאר, ליסטן טו דיס, קען ביי קען מען ביי אים ארויסרופן דורך א חינוך כדבעי, יו דו די חינוך כדבעי, א תשוקה צו רוחניות און געטליכקייט, א יארנינג, א לאנגינג טו רוחניות און געטליכקייט, ביז צו א תשוקה נפלאה וואס רופט ארויס בכיה, רבונו של עולם, א טשיילד אוו פֿאָר יערס אָלד קאמס טו היז זיידע און איז קרייענג, איי וואנט דער אייבישטער טו רעוויל טו מי, ווער דו יו סי סאטש א טינג? עס איז נישט קיין סתירה לכאורה דער רבי זעז א געשמאק עס איז א סתירה פון די רמב ם וואט דאס די רמב ם זעי די רמב ם זעז כותב הרמב ם בנוגע דעם אופן הלימוד מיט א קטן די רמב ם גיבס יו א וועי אין חינוך אז מען דארף אים מזרז זיין איף יו וואנט הי שוד לערן תורה בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שניו איף הי איז יונג גיב אים נאטס דען גיב אים סאם מאני גיב אים אייז קרים דעטס וואט די רמב ם זעז גא אהעד און לכאורה גא זיץ און לערן איי'ם גאנע גיוו יו נאטס ווייל דער מורה הנל, לכאורה דאס איז א סתירה צו די רמב ם, יו סעי דעט יו קאלד ברענג א טשיילד אוו פאר יערס אולד טו וואנט אלוקות, יו סעי די רמב ם סעיס נאו, גיוו הים טינגס דעט הי לאווס, וואט דאז הי לאוו? הי לאווס אלוקות אר הי לאווס נאטס? קרא ווערטער לכאורה גויז ווייל דער מאורע הנל בפרט נאכדעם, דיס דיס פארענטעסיס איז ווערי אימפארטענט, נאך בפרט נאכדעם ווי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו ר האט עס מפרסם געווען, יו נאו וואט די פרידיגע רבי דיד?

דער רבי דאס דער רבי רעוויל דעט נײַן יום אקעי יור רייט יא אקעי סאו ווי האבן גאניו בפרט פויל די שבוים חלאט נו בפרט דער רבי יא יא אקעי ווערי גוט אקעי מגלה געווען דעם דרך נעבעך שטעלן א נאך מער מחדש געווען ליסן טו דיס מחדש געווען דעם דרך בחינוך איטס א ניו טינג נאר די רמב ם נאובאדי האלדס לייק דיס, איטס א ניו טינג, האו קאוד יו דא א ניו טינג, די רבי איז גאנא ענסער איט, בלשון החסידות, ער האט געעפנט א נייעם צינור, וואט איז די צינור? אז מען זאל קענען מחנך זיין א קינד, עטס פאסיבל, יו קאוד רעיז יור קיד ביז געטליכקייט זאל ווערן, איי די רמב ם סעז דברים שהם אהובים נאטס, נאו נאו, וואטס ביי אים דברים אהובים? געטליכקייט, עס זאל ווערן דברים שהם אהובים אצלו, א טייל אויך פון זיין קטנות שניו.

איי מין איטס סאמטיימס איי פיל דעט איים דואינג טו מאטש באט איי טינק איטס געשמאק דעט ווי לערן ניו טינגס וואט די רעבע איז ברינגינג דאון לייק די גמרא וויט רבא די רבא מיט רבה מיט אביי און די טו קידס וואט איז מין בוצין בוצין איי נעווער נאו אבאוט איט טיל איי לערן די שיחה און און ביי אס ווען ווי לערנט עז יונג טשילדערן דעי טאלד אס בוצין בוצין סלאולי סלאולי יו געט יו געט יו געט נאלידזש איטס נאט טרו דיס איז נאט וואט די גמרא וואנטס די סעים טינג איז היר אלסא איי לוקט איט אפ די רעבע די רעבע סעס די רמא דער איז א הלכה אין שלחן ערוך גאד פארביד סאמבאדי פעסט אוועי וויטאוט טשילדרען און די ווייב איז פרעגנענט ענד שי העד א בעיבי דען סאו די גמרא סעיז ווען איז פטור פראם יבום און חליצה איף שי העד די בעיבי עפטער ניין פול מאנטס פול ניין מאנטס ענד איווען איף איט דייד ביי בירט שי העד א בעיבי דעטס איט נאו חליצה נאו יבום קאמס די רמא און סעיז די פעקט דעטס וואט הי סעז, ווי סי די פעקט דעט די מינוט שי וואז אין וואן דעי אין די ניינט מאנט איז א בר קיימא סאו וואט איז גאוינג אן היר, סאו די רמא סעז נשתנו העיתים נשתנו הטבעים דעטס וואן טינג דעט די רבי ברינגס דאון נשתנו אין די הערות איטס א רמא דען די רבי זאגט שלחן ערוך אדמו ר הזקן איי אפענד די שלחן ערוך און איי לוקט אין אלטע רבי גיבס איי נעווער לערנט דעט.

די ביאור אויף פנימיות התורה, חסידות, קבלה, זוהר, עווריטינג קעים דווקא נאו, א טאוזענט יערס, טו טאוזענט יערס עגאו, איט וואז נאט דער, אדער איט וואז נאט רעווילד דורך דעם אריזל, און דערנאך דורכן בעל שם טוב, ביז אין אן אופן פון השגה והבנה, דאס איז חסידות חבד, דעטס מאר דען חסידות וואלין, פוילן, עז יו קאל איט, דורך תורת החסידות חבד, איז קאלד חבד, ביקאוז איט העוו טו קאם דאון אין השגה והבנה, נאט דזשאסט

דער רבי אין א פוט נאוט טערטי ניין, דער אריז ל סעז שכתב דדווקא בדורות אלו אחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה. און דיס השגה והבנה הי ברינגס דאון די זוהר יתפרנסון מיניה, יתפרנסון מיניה מיינט איטס נאט סאם לאפטי טינגס יו. יו געט פרנסה פראם איט לייק יו גאו טו א דזשאב און יו דו איף יו דאנט דו די דזשאב יו דאנט געט פעיד יו דו די דזשאב יו געט פעיד היער אלסא יו לערן חסידות עס שוד האוו אן עפעקט אן יו איט שוד גיוו יו א דרייוו עס שוד גיוו יו די וועי האו טו ליוו מצד דעם וואס בדורות אחרונים איז די חושך גרעסער דארף מען האבן א הוספה אין אור הקדושה ווערי סימפל ביקאוס די חושך איז געטינג מאר נאט אכשור דרא די דור איז גאוינג דאון באט סטיל די חושך גרעסער יו ניד מאר אור ועל דרך זה בנדון דידן סעים טינג איז היער מצד דער התגברות החושך שבדורות אחרונים ביקאז איטס געטינג מאר דארק און דארק האט מען דווקא איצט געגעבן דעם כח צו מחנך זיין קינדער בציר מבר שית יו דאנט האוו טו וועיט טו סיקס יערס אולד אז רוחניות און אלוקות זאל ווערן א טייל פון זייער לעבן כנזכר אלוקות און רוחניות ביקאמס א פארט אוו זייער לייף און יו קאוד קאל איט וואט די רמב ם סעיז דיס איז דבר האהוב אצלו און דאס איז אויך דער טעם וואס ענין זה האט זיך אויפגעטאן דורך א מאורע, נאו די רבי ענסערס די קוועסטשן וויי דווקא די רבי רשב, וואס האט פאסירט מיט די רבי נשמתו עדן, מעניניו המיוחדים, וואט וואס די רבי רשב, מעניניו המיוחדים פון רבי נשמתו עדן איז געווען, וואס ער האט מייסד געווען ישיבת תומכי תמימים, וואו מען זאל לערנען נגלה דתורה, צוזאמען מיט פנימיות התורה, אלס א תורה אחת, די רבי רשב העד א ספעשל טינג, און איטס בראט דאון אין די שיחות, דעט הי סעד הימסעלף, דעט הי וואס וואלגערינג, איי דאנט נאו האו טו סעי איט אין ענגליש, הי וואס. הי ווענט פרום אוהל טו אוהל, טען יערס הי וואס גאוינג אן די אוהל טיל הי דיסיידעד טו מעיק די ישיבה תומכי תמימים און הי וואס טשוזינג הי טשאז אלל אף אס הי טשאז איטש ענד עווערי וואן טיל משיח איז גאנע קאם הו איז גאנע בי א תמים הו איז גאנע בי דער ענד הו איז גאנע בי א תלמיד אין ישיבת תומכי תמימים קעם שמחת תורה עט נייט עפטער די הקפות ענד עפטער עוועריטינג דער רבי רשב סטארטעד לייק ווי סעי ביי די הקפות תומך תמימים הושיעה נא, סאו דער רבי רשב סעד, תומך תמימים הושיעה נא, און הי דיסיידעד טו מעיק די ישיבה. סאו וואט וואט איז וואט איז די אויפטו וואט הי דיד? הי דיד א ניו טינג. טיל דער רבי רשב דער וואס נאט סאטש א טינג. דער וואס נאו ישיבות דעי לערן סדר חסידות און סדר נגלה ביי עווריבאדי. סטארטעד פראם טען, אילעווען, טוועלוו יערס אולד סטארט לערנינג חסידות עוורי דעי. און איז אלס הקדמה דערצו דאס איז דאס א פרעפעס דער רבי רשב שוד בי עיבל טו מעק סאטש א ישיבה הי העד די סטארי ווען הי וואס פאר יערס אולד אלס הקדמה דערצו האט מען געדארפט פותח זיין א נייעם צינור טו בי עיבל טו מעק די ישיבה לערנען נגלה חסידות יו האוו טו האוו א ניו א ניו א ניו פייפ און א נייעם דרך אין ענין החינוך וואס איז די ניו דרך אין ענין החינוך אז אפילו ווען דער קינד איז נאך אלט פיר אדער פינף יאר קען מען ביי אים ארויס רופן א תשוקה נפלאה ער זאל גלוסטן אז דער אויבערשטער זאל זיך צו אים באווייזן און א גוד עפעקט דעט א טשיילד אויף פאר יערס אולד שוד וואט דאס הי וואנט הי וואנטס דער אייבערשטער שוד ריוויל הים סאמטינג און הנהגה האמורה ביי די וועלכע מען רופט משיחוי די גמרא סעז אין שבת אל תגעו במשיחוי גאוס אן די ליטל קידס סא איף איף די איף דיס קאנדאקט קאוד בי ביי די ליטל טשילדערן ווערט די הכנה דעיר קאלד משיחוי ווערט די הכנה קרובה צו ביאת וגילוי המשיח דיס גאנע ברינג טו די רעוועלעישאן אויף משיח ווען עס וועט זיין וירא השם

און אתי מר איז דער דער בעל שם טוב העד די עליה אין היכל המשיח און הי ענסערד הים אימתי אתי מר, אתי מר דא מלכא משיחא.